ס'איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' זושע ווילימאווסקי. ר' זושע ווילימאווסקי פלעגט מען רופן דער פארטיזאן. די מעשה מיט דעם חסיד איז געווען, ער איז געווען פאר די מלחמה איז ער געווען פון די תלמידים אין באראנאוויטש פון פון ר' אלחנן וואסערמאן, און שפעטער בשעת ס'האט אנגעהויבן די מלחמה, איז ער אנטלאפן, ער איז געווען אין וואלד און ער איז געווען מיט די פארטיזאנען. ער האט זיך זוכה געווען זיך ראטעווען דעם לעבן, און נאך דער מלחמה איז איז ער געפארן אין ארץ ישראל. קומענדיג אין ארץ ישראל איז דארטן האט ער אנגעהויבן לערנען חסידות, חבד, און איז נתקרב געווארן, צו חסידות און איז נתקרב געווארן צום לובאוויטשער רעבן. די ערשטע מאל וואס ער איז געקומען צום רעבן דאס איז געווען אויף חודש תשרי תשכ"ב. זייענדיג ביים רעבן האט דער רבי אים גערופן דער פארטיזאן. דער רבי האט געזאגט אז וואס איז דער ענין פון א פארטיזאן? דאס איז א מענטש וואס ער. זיין ארבעט איז אפשר נישט באופן מסודר, און ער פארנעמט זיך מיט יעדע זאך הבא לידו. א קליינע זאך, א גרויסע זאך, דאס איז אלץ ביי אים מיטן גרעסטן איבערגעגעבנקייט און מסירת נפש. בשעת מען דארף ברענגען משיח, וואס איז געבליבן נאך עטליכע פעולות וואס מען דארף טון פאר ברענגען משיח, עס איז נישטא קיין צייט צו זיך איינשטעלן אין א סדר מסודר, אבער דאס איז אלץ מיט א כוונה עליונה. און דאס איז דער תפקיד פון דעם פארטיזאן וואס ער דארף זיך פארנעמען מיט אלע עניינים. און ווי באוואוסט איז ר' זושא געווען א איד וואס האט זיך מוסר נפש געווען, ער איז געווען דעם רעבנ'ס א מענטש אין ארץ ישראל, און מיט דארטן האט ער געטון אין אין אלע עניינים וואס איז געווען פארבונדן מיט חינוך און מיט אידישקייט און מיט א ריבוי עניינים. זייענדיג די ערשטע מאל ביים רעבן אמאל ביי א פארברענגען, האט דער רבי אים צוגערופן אינמיטן פארברענגען און ער האט אים געגעבן לחיים פון זיין אייגענעם הייליגן בעכער, און על דרך זה האט ער אים געגעבן מזונות פון די מזונות וואס איז געווען פארן רעבן ביים טיש. בשעת רב זושא האט געדארפט גיין צוריק צו זיין פלאץ, ווייל ס'איז געווען אין סעווען סעווענטי אין שול, איז געווען גאר א גרויסער עולם, און ס'איז געווען אסאך שטופענישן, און ס'איז נישט געווען גרינג גיין צוריק אין דעם פלאץ וואס ער האט דארטן געשטאנען, אין א שמאלע וועג, האט אים דער רבי געזאגט, אז גיב אכטונג ווען דו גייסט צוריק, און ס'איז ס'איז ס'איז א שמאלע וועג, גיב אכטונג ווי דו גייסט, אבער איך וועל דיר אכטונג געבן, איך וועל קוקן אויף דיר, איך וועל דיר אכטונג געבן ווי דו גייסט צוריק צו דיין פלאץ. ר' זושא האט געהערט די ווערטער, האט ער געהערט אין דעם אן אנדערער אן אנדערער ווארט אינגאנצן ווי ס'איז געווען פארשטאנדיג בפשטות. ס'האט זיך געהערט בפשטות ווי דער רבי רעדט בגשמיות, פשוט, ס'איז א א שמאלער ארט, מענטשן שטופן זיך, מען קען פאלן, ווי ס'איז פארשטאנדיג פון די וואס ווייסן ווי אזוי ס'קוקט אויס, ווי ס'איז אזויפיל חסידים און מען שטופט זיך. אבער פון דעסוועגן, רב זושא האט געהערט בכלל אן אנדערע ענין דא, ער האט געהערט אז דער רבי רעדט צו אים וועגן נוגע זיין מהלך א גאנצע לעבן, ווי אז רב זושא האט געזאגט האט ער א גאנצן לעבן געלעבט מיט דעם ווארט, דאס איז געווען פון די ערשטע ווערטער וואס ער האט געהערט פון רב'ן, וואס דער רבי האט אים געזאגט אויף א פערזענליכן אופן, און מיט דעם האט ער געלעבט א גאנצן לעבן. דאס הייסט אז אז די וועג וואס מען גייט אין לעבן, דרכו בחיים, וואס יעדער איינער דארף גיין בדרכו בחיים, און ממלא זיין זיין שליחות, און ממלא זיין די כוונה העליונה, ממלא זיין די שליחות וואס אויף דעם איז די נשמה געקומען דא למטה, איז דאס אבער די כל הדרכים בחזקת סכנה, און מען דארף זיין אפגעהיטן, און אויף דעם האט אים דער רבי געזאגט, איך וועל דיר אכטונג געבן, דאס הייסט אז ס'איז דא דער צדיק וואס ער גיבט אונז די כוחות און ער גיבט אונז אכטונג אז די וועג וואס מען גייט אויף דער וועלט זאל זיין טאקע אויף דעם ריכטיגן אופן און מען זאל נישט חס ושלום פאלן אויף די זייטן. היינטיגע סדרה ווערט אויך אנגערופן פרשת מסעי. פרשת מסעי שטייט אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, דארטן שטייט ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, און דערנאך שטייט ואלה מסעיהם למוצאיהם. וואס די פרשת מסעי, ווי די תורה רעכנט אויס שפעטער צוויי און פערציג מסעות, די אלע מסעות וואס אידן האבן דורכגעגאנגען פון, ווען זיינען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ביז זיינען געקומען אין ירדן ירחו. איז דאך ידוע וואס די מפרשים פרעגן אסאך שאלות דא, ערשטנס בכלל וואס איז די מטרה, ווי רש"י פרעגט און אלע מפרשים פרעגן וואס איז די גאנצע מטרה וואס די תורה דערציילט איבערחזר'ן די מ"ב מסעות, און מען מאכט פון דעם א גאנצע מעשה, מיט א גאנצע סדרה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ואת מסעיהם למוצאיהם, וואס איז דא דער גאנצער ויכתוב משה? וואס איז דער ענין שבזה? דערנאך איז דא די שאלה, פארוואס ווערט דאס אנגערופן מסעי לשון רבים? אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. לכאורה, ס'איז דאך געווען מער נישט ווי איין און איינציגע מסע וואס מ'איז ארויס פון מצרים, די שאלה פרעגט דער אלטער רבי, און דאס פרעגן אנדערע מפרשים נאך פריער, יא, אבער דער אלטער רבי רעדט וועגען דעם אין ליקוטי תורה פרעגט ער די שאלה, פארוואס רופט מען אן די אלע מסעות מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, וואס לכאורה די יציאה פון מצרים איז געווען מער נישט ווי די ערשטע מסע, שפעטער איז דאך שוין געווען נסיעות פון אנדערע ערטער. מ'איז געפארן פון פון דעם שטאט צו דעם פלאץ, פון דעם פלאץ צו א דריטן פלאץ, פון מצרים איז מען שוין ארויס געגאנגען פון די ערשטע מסע אויכעט, און פון דעסטוועגען ווערן אלע מסעות אנגערופן אשר יצאו מארץ מצרים. דערנאך איז דא די שאלה בכלל פארוואס ווערט עס אנגערופן מסעי? לכאורה די מ"ב, די צוויי און פֿערציק ערטער וואס אידן האבן גערוהט, דאס איז די חניות, דאס איז נישט די מסעות. און פון דעסטוועגן רופט מען אן אלה מסעי. בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, דאס הייסט אז די חניות ווערן אנגערופן מסעות, ווי רשי האט עס שוין באמערקט אויכעט אין פרשת פקודי, אין סוף פרשת פקודי, רשי ברענגט דארטן אז וויבאלד אז ממקום חניותם פארן זיי, ווערן די חניות אנגערופן מסעי אויכעט. אבער על כל פנים, ס'אינטרעסאנט אז די תורה רופט אן די חניות בשם מסעי, לכאורה דער בעסערער ווארט וואלט געדארפט זיין חניות. דערנאך איז דארף מען פארשטיין וואס ער זאגט ויכתוב משה, ערשטנס בכלל פארוואס די תורה איז מדגיש ויכתוב משה, די תורה די גאנצע תורה האט דאך געשריבן משה, האט דאך געקענט שטיין לכתחילה אלה מסעי און גלייך דערציילט די מסעות, וואס איז דער ענין וואס די תורה איז מדגיש ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, אז משה רבינו האט עס געשריבן, פאר דערויף שטייט נאך ביד משה ואהרן. תורה איז מדגיש אז די נסיעות איז געווען ביד משה ואהרן. וואס איז די הדגשה אז ס'איז ביד משה ואהרן? און דא די תורה אויכעט חזר'ט ויכתוב משה, משה שרייבט די מסעות. און דערנאך איז דא די שאלה פארוואס ער זאגט פריערט אלה ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, פריערט זאגט ער מוצאיהם דערנאך מסעיהם, און ער פירט אויס ואלה מסעיהם למוצאיהם, זאגט ער פריערט מסעיהם און דערנאך מוצאיהם. וואס די נקודת הביאור איז מיוסד אויף א תורה פון בעל שם טוב וואס ברענגט זיך אין דגל מחנה אפרים, דעם בעל שם טוב'ס אן אייניקל ברענגט ער וואס שמעתי מזקני וואס האט געהערט פונעם זיידן פונעם הייליגן בעל שם טוב אז דער ענין פון מסעי בני ישראל דאס גייט אויף יעדע נשמה אז ביי יעדער אידן איז דא דער ענין פון מסעי אז א איד במשך כל ימי חייו פון די רגע וואס ער גייט ארויס פון בטן אמו ביז ער קומט אן צו ארץ החיים ווי ער זאגט דארטן דעם לשון עלותו בארץ החיים איז די אלע זאכן דאס איז די מסעות דאס איז די עליות וואס א איד גייט מיום ליום ומשנה לשנה ומזמן לזמן גייט ער דורך די מ"ב מסעות און ווי ער ברענגט אז די צדיקים ווייסן וואס זענען די מסעות וואס זיי דארפן דורך גיין און זיי ווייסן וואו זיי שטייען יעדע מסע און ווי ער ברענגט דארטן אויכעט וואס ברענגט זיך אגב פון תולדות יעקב יוסף וואס ער האט געהערט פון בעל שם טוב אז בשעת ער איז געווען אין די באוואוסטע נסיעה, די נסיעה הקדושה וואס דער בעל שם טוב איז געפארן אין ארץ ישראל, און בשעת ס'איז געווען דארטן די גאנצע פאסירונג אין טורקיה וואס האט זיך צובראכן דאס שיף און ער איז געווען זייער פארביטערט און זייער צובראכן, איז צו אים נתגלה געווארן מורו הידוע, וואס דאס איז דאך כידוע געווען אחיה השילוני, און ער האט אים געזאגט וואס ביסטו צובראכן, און ער האט אים מסביר געווען אין וועלכער מסע ער געפינט זיך און וועלכע עניינים וואס מ'איז מעלה דורך אט דעם מסע, און וואס דאס האט אים בארואיגט. און דאס איז ביי צדיקים הגדולים, אבער פון דעסוועגן ווי ער זאגט אז אויך ביי יעדער אידן איז פאראן דער ענין המסעות, און ער זאגט דארטן אז דער ענין המסעות איז די בחירה חופשית ביי אידן קען ער זיך קלייבן ווי אזוי דאס זאל זיין, מצד משה רבינו ויכתוב משה, משה רבינו גיט דעם כח אז ביי אידן זאל זיין די מסעות זאל זיין כולו קודש, דאס הייסט ווי משה רבינו שרייבט די מסעות שרייבט ער זיי באופן ווי די מסעות זענען בשורשם למעלה וואס דאס איז אלע מסעות קודש. וואס לכאורה ווערט דאך די שאלה ווייל די מסעות וואס אידן זענען געגאנגען איז א גרויסער חלק פון זיי איז דאך געווען מסעות בלתי רצויים. וואס בכללות אין חיי האדם איז דא זמנים, ס'איז דא זמנים פון עליות ס'איז דא זמנים פון ירידות, ס'איז דא זמנים וואס א איד שטייט אין קטנות המוחין אין א מצב פון קטנות אין א מצב פון ירידה, און ס'איז דא זמנים ביי אידן וואס ער שטייט אין א מצב פון עליה, און דאס איז געווען די מסעות פון אידן וואס איז געווען בעסערע מסעות און שווערע, אבער ווי קען דאס זיין מלכתחילה דער ויכתוב משה, איז אויף דעם זאגט דער הייליגער בעל שם טוב אז ווי דער ענין איז מצד משה רבינו ויכתוב משה איז אלע מסעות איז כולו קודש די אלע זאכן זענען גאר עניינים נעלים למעלה, וואס על דרך זה איז געווען אויכעט ביי אידן דעמאלט, בשעת די אידן זענען דורכגעגאנגען אין מדבר העמים די מ"ב מסעות, ווי דער ענין איז מצד דעם אייבערשטן כביכול, איז דאס אלץ געווען עניינים פון קדושה. און ווי ער ברענגט די דוגמא דארטן, ברענגט ער אז למשל דער ענין פון קברות התאווה, יא, ויסעו מקברות התאווה, וואס דער טייטש פון קברות התאווה איז א ענין בלתי רצוי, מיר ווייסן דאך אז אין קברות התאווה איז געווען כי שם קברו את העם המתאווים. זאגט ער, אז ווי דער ענין איז מצד למעלה, איז פונקט פארקערט, קברות התאווה איז די טייטש אז מען באגראבט די תאווה. יא, אז אידן זענען נתעלה געווארן צו מדריגת החכמה, און בשעת אידן זענען נתעלה געווארן מדריגת החכמה, וואס דאס איז א הייכע מדריגה אין געטליכקייט, איז דורך דעם איז קברו, את העם המתאווים איז דעמאלט איז קברות התאווה בשעת א איד קומט צו צו מדרגת החכמה און כח מה ביטול צום אייבערשטן באגראבט ער די תאוות ביי אים אלע ענייני תאוות עולם הזה ווערן ביי אים אינגאנצן באגראבן אן קיין שום ערך אן קיין שום חשיבות וואס דאס איז דער ענין ווי דאס איז למעלה אבער וואס זייענדיג למטה איז פאראן ובחרת בחיים איז פאראן די שני דרכים מען קען בוחר זיין בחיים מען קען בוחר זיין חס ושלום להיפך און דאס איז געווען די ירידה און די נפילה אנשטאט ס'זאל זיין למעליותא איז דאס געווען רחמנא ליצלן לגריעותא וואס קברו את העם המתאווים אז די תאוות האבן זיי באגראבן אנשטאט זיי זאל באגראבן די תאוה האט די תאוה באגראבן זיי אין עניינים וואס זענען דורכגעפאלן יעמאלט מיט די תאוה צו בשר ווי די תורה דערציילט אונז און על דרך זה אין יעדע מסע ווי די עניינים שטייען למעלה זענען זיי עניינים נעלים ביותר, ווי ס'קומט אראפ למטה איז עס תלוי אין דעם אדם צו ער מאכט דאס באופן חס ושלום בלתי רצוי אדער חס ושלום להיפך, אדער להיפך פארקערט לטובה. און כמובן וויבאלד אז מיר ווייסן אז ירידה לצורך עליה איז ביי א איד הגם אז ס'איז געווען ביי אים אין זמני העבר אין לעבן איז געווען א זמן וואס ס'איז געווען א נפילה און ס'איז געווען מסעות בלתי רצויים איז דורך די עבודת התשובה איז דעמאלט ירידה לצורך עליה און מהפּך זדונות לזכיות, איז דעמאָלט אַפֿילו די מסעות בלתי רצויים ווערן אויכעט נתהפּך און אַלע ווערן סוף-כּל-סוף מסעות למעליותא וואָס הייבט אויף אַ אידן און נעמט אים העכער און העכער. וואָס לפֿי זה קומט אויס אַז די גאַנצע פּרשת המסעות איז אַ מוראדיקע הוראת דרך בחיים צו יעדער אידן בחיי חיותו אין לעבן, אָננעמדיק פֿון דעם וואָרט מסעי. דאס הייסט אז דער ווארט מסעי קומט זאגן אז א איד דארף האלטן אין איין פארן די הוראה און די לקח וואס די תורה זאגט אונז, וואס דאס איז דער נאמען פון די פרשה און דער תוכן פון די פרשה, מסעי, אז א איד דארף האלטן אין איין פארן. ס'איז ידוע וואס רעדט זיך ארום אין חסידות, מיוסד אויפן מאמר חזל, האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיא, דער וועלט, דאזלינן מיניה, יא, וואס מיר גייען פון דער וועלט, יא איז כבי הילולא דמיא ס'איז אזוי ווי א חתונה חטוף ואכול חטוף ושתי מען דארף אריינכאפן א מענטש גייט אויף א חתונה כאפט ער אריין און עסט עפעס ער ווייסט אז ס'גייט זיך ענדיגן דער משל ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות וואס איז די הכוונה פון די מאמר חזל האי עלמא אונזער וועלט עולם הזה הגשמי דאזלינן דאזלינן מלשון מהלכים אז א איד דווקא אין דער וועלט ווערט ער א מהלך אז א נשמה ווי זי שטייט למעלה איז זי א עומד. די נשמה למעלה אין גן עדן טאקע נהנין מזיו השכינה, זי געפינט זיך אין גאר א הויכן ארט, ישראל עלו במחשבה, די נשמה למעלה איז גאר הייליג, גאר געהויבן, וואס קען זיין העכער פון דעם, אבער, עומדים. די נשמה למעלה איז בחינת עמידה, זי שטייט אין איין מדריגה, און הגם אז ס'איז דא עליות למעלה אויכעט, אבער די עליות זענען עליות בסדר והדרגה וואס דערפאר ווערט עס אנגערופן עמידה, דאס איז נישט קיין אמת'ע עליות מן הקצה לקצה, עליות שלא בערך. מה שאין כן דורך דעם וואס די נשמה קומט אראפ דא למטה, דווקא דורך די התלבשות הנשמה די ירידה דא למטה בגוף, וואס דאס איז א ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, די נשמה איז דאך א געוואלדיגע ירידה, א געוואלדיגע ירידה פון עומק רום צו עומק תחת, זאגט מען אז דא למטה אין עולם הזה הגשמי, איז א נשמה האט דעם כח דורך די עבודה אין תורה ומצוות גשמיים דא למטה, דאזלינן מיניה, דורך די ירידה אין עולם הזה, ווערט ער א אזלינן, ווערט ער א מהלך, און א מהלך נישט סתם בדרך סדר והדרגה, נאר א מהלך בשעתא חדא ברגעא חדא, מן הקצה אל הקצה, קען א מענטש שפרינגען, בדרך דילוג, אין די העכסטע מדריגות. וואס דאס איז מרומז אויכעט אין דעם ווארט מסע, וואס מסע איז דער טייטש מלשון הסח הדעת, מיר געפינען, זייער אינטערעסאנט, אז אין בבלי שטייט דער לשון הסח הדעת, מסיח דעתו, אבער אין ירושלמי שטייט מסיע דעתו מיט א עיין, היסע הדעת. הסיעו עצמם, וואס דאס איז א לשון פון זיך אוועקרייסן, אזוי ווי בפשטות הסח, הסח הדעת מיינט אוועקרייסן דעם דעת, היסע הדעת אין לשון הירושלמי איז דער זעלבער תוכן. דאס הייסט אז מסע איז קען מען טייטשן אויכעט נישט נאר פארן, נאר אויכעט מלשון זיך אוועקרייסן. מסעי בני ישראל, א מענטש רייסט זיך אפ פון זיין מעמד ומצב הקודם און ער שפרינגט אריבער מן הקצה אל הקצה, און ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה כמה מקומות, ווי די גודל העילוי וואס איז דא דווקא דא אין עולם הזה הגשמי, אין עולמות העליונים וויבאלד אז דארטן איז אלץ א עולם ברור און עולם מסודר קען מען נישט שפרינגען, א מענטש וויל תשובה טון, ער וויל שפרינגען, ניין, ס'איז דא א סדר והדרגה, ילכו מחיל אל חיל, אבער אלץ בסדר והדרגה, דערפאר ווערט עס אנגערופן עומדים. דווקא אין עולם הזה הגשמי, וואס דא אין עולם הזה הגשמי איז דאס, ווי ער ברענגט אין, דער אלטער רבי ברענגט אין כמה מקומות, איז דאס דער ענין פון סובב כל עלמין, דאס הייסט אז ס'איז א עולם וואס דאס איז נישטא אין דעם קיין סדר והדרגה, ס'איז א ענין פון בלי גבול, יש מאין, און במילא א איד קען געבן א שפרונג בשעתא חדא וברגעא חדא, כח התשובה וואס ער קען געבן מן הקצה אל הקצה. און אויף דעם זאגט מען דאזלינן מיניה כבי הילולא, הילולא דאס איז די שמחה הכי גדולה וואס נעמט זיך מצד דעם בלי גבול וואס ווערט נמשך די כח האין סוף אין א חתונה, יעדע מצוה וואס א איד טוט אין דער וועלט איז דאס א בי הילולא דאס איז א חתונה איז א שמחה גדולה ביותר. און במילא דא זאגט מען אלה מסעי בני ישראל. מסעי לשון רבים, וואס וויל די תורה זאגן מיט דעם דיוק מסעי לשון רבים? דאס הייסט אז יעדער מסע, יעדער טאג וואס א איד לעבט, דארף ער ארויסגיין פון ארץ מצרים. טאקע נעכטן האסטו טאקע געטון תורה ומצוות, נעכטן האסטו געדינט דעם אייבערשטן, איז ביי דיר געווען א מסע א יציאה, האסט זיך אויסגעריסן מן הקצה לקצה, האסט ארויסגעגאנגען פון דיינע הגבלות, האסט געדינט דעם אייבערשטן אין אופן פון מסע. איז דאס געווען א יציאה ממצרים, אבער היינט, אויב ביי דיר היינט וועט זיין פונקט אזוי ווי נעכטן, איז דאס נישט געווען קיין מסע, ביסטו געבליבן שטעקן אין גלות, ווי איז דאס פאר דיר היינט א ענין פון מצרים, און דאס איז וואס מען זאגט אז אלע מסעות ווערן אנגערופן מסעי לשון רבים אשר יצאו מארץ מצרים, דאס איז איין לאנגער יציאת מצרים. יעדער מסע, יעדער טאג, לגבי די טאג שלפני זה, איז דער טאג היינט, איז דאס שוין א ענין פון מצרים, מיצרים וגבולים, ער שטייט אין א מדידה והגבלה. אויב ביי מיר מארגן וועט זיין אזוי ווי היינט, און היינט וועט זיין אזוי ווי נעכטן, איז דאס א ענין של מצרים. מצרים איז נישט נאר קיין חס ושלום א ענין פון קליפה, א ענין פון לעומת זה. מצרים קען זיין אין קדושה אויכעט ווי חסידות טייטשט, מיצרים וגבולים אין קדושה. דאס וואס א איד דינט דעם אייבערשטן, היינט אזוי ווי נעכטן, און נעכטן אזוי ווי אייערנעכטן, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אשר לא עבדו, אז א מענטש וואס האט זיך מרגיל געווען לערנען מאה פעמים, און דאס איז געווארן זיין רגילות, איז ער נישט קיין עובד אלוקים. וואס איז דאס א עובד אלוקים? די פעם האחת היתירה על הרגילות, ארויסגיין פון די מדידות והגבלות, ארויסגיין פון דעם רגילות, אט דאס איז וואס מאכט דעם אידן ער זאל ווערן א מסעי, ער זאל ווערן א נוסע. און דערפאר איז דאס מסעי לשון רבים, יעדער טאג האלט מען אין איין ארויסגיין פון ארץ מצרים. בשעת מען שטעלט זיך אפ, בשעת מען איז זיך מתבונן אין דעם ענין, און מען ווייסט אז דאס איז דער סדר החיים דארף ארויסגיין פון די מיצרים וגבולים, איז אז מען קוקט אריין אין די פרשה, לאמיר רעדן וועגן דעם ערשטע מסע און וועגן דעם לעצטע מסע. דער ערשטע מסע ווערט אנגערופן רעמסס, ויסעו מרעמסס. וואס איז דער טייטש ויסעו מרעמסס? איז פאראן א געשמאקער טייטש וואס דער רבי טייטשט בשם מיוסד אויף תורת האריז"ל,

רעמסס איז דאס מלשון רע המסס. פי תהום זאגט ער דאס איז די מויל, וואס די מויל, די פה, דאס איז אזוי ווי א תהום. אז א מענטש גיט נישט אכטונג די מויל, נישט וואס ער רעדט, רחמנא לצלן אדער דיבורים האסורים, לשון הרע, רכילות, ליצנות וכיוצא בזה, און על דרך זה עניינים וואס ער עסט, ער גיט זיך נישט אכטונג, יא איז דאס א פי תהום. און על דרך זה רעמסס, רע המסס, דער ענין פון המסס דאס איז א אבר פון די איברים הפנימיים וואס דארטן איז דער כלי העיכול וואס די מאכלים גייען אדורך, יא, און וואס דארטן וואס די בני מעיים וואס זיי זענען דעם נעמען דעם מאכל. און דאס איז וואס מ'זאגט רעמסס, דאס הייסט אז דער דער ענין פון תאוות האכילה, יא, וואס ער עסט עניינים וואס ער איז ממלא תאוותו. ממילא די טייטש לפי זה ויסעו מרעמסס אז די ערשטע נסיעה אויף ארויסגיין פון די אייגענע מצרים וגבולים פון חומריות פון גוף ונפש הבהמית הייבט זיך אן פון דעם ענין פון רעמסס ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז דער ענין פון תאוות האכילה און דער קאך אין תאוות האכילה אט דאס איז וואס מאכט מלא די לשון עס ברענגט זיך א לשון פון זוהר מלא כריסא זיני בישא אז דורך דעם קאך אין תאוות אט דאס מאכט דעם מענטשן ער זאל ווערן אינגאנצן פארברענט אין די עניינים פון דעם לעומת זה, פון די מצרים, אשר אכלנו במצרים ווי זיי זאגן חינם, און בשעת מען וויל ארויסגיין פון מצרים דארף זיין די ערשטע עבודה פון ויסעו מרעמסס, ארויסגיין פון דעם ענין פון תאוות האכילה, כדי ער זאל קענען אנהייבן זיך אריינגיין אין דעם דרך אין עבודת השם. און אזוי גייט מען מדרגה לדרגה אין יציאת מצרים. ס'פאראן א מורא'דיגע ביאור פון רבי'ן בנוגע די ערשטע מסעות, א מורא'דיגע ביאור וואס איז מיוסד אויף די ערשטע רשי אין היינטיגע פרשה. בשעת די פרשה הייבט אן, רשי ברענגט בנוגע די מסעות, רשי ברענגט די משל, וואס איז דער ענין וואס משה רבינו שרייבט די די מסעות נאכאמאל? שרייבט רשי אז דאס איז על דרך ווי א מלך וואס איז געגאנגען מיט זיין זון מיטן בן מלך, און בשעת זיי האבן געענדיגט די גאנצע מסעות, חזר'ט ער אים איבער און ער דערציילט אים וואס איז געווען. און ער זאגט אים, כאן ישננו, כאן הוקרנו, וכאן חששת את ראשך. אזוי ברענגט ער, דאס איז דער משל. וואס זענען די דריי זאכן? יעדע זאך אין רשי מדויק, אין מדרש, עס נעמט זיך דאס פון מדרש, דאך מדויק. יא, וואס זענען די דריי זאכן? כאן ישננו, כאן הוקרנו, וכאן חששת את ראשך. איז ערשטנס פשוט על פי פשט, א מורא'דיגע טייטש על פי פשט, די דריי זאכן. די ערשטע דריי מסעות וואס אידן זענען געפארן, דאס איז געווען פון רעמסס צו סוכות, דערנאך איז געווען צו איתם, און דערנאך איז געווען דער מסע פון פי החירות. אין די דריי מסעות איז געווען אזוי, די ערשטע מסע, פון רעמסס צו סוכות, האבן זיך די אידן געלייגט שלאפן, ס'איז געווארן נאכט, איז געווען ישננו, כפשוטו. דערנאך, אנגעקומען אין איתם, איז דעמאלט, ווי שטייט אין פסוק, איז דעמאלט צוגעקומען די ענני הכבוד. ביז יעמאלט האבן זיי נישט געהאט די ענני הכבוד, איז ממילא געווען די היץ פון די זון. אז ס'איז געקומען די ענני הכבוד, איז במילא הוקרנו, האט זיי אפגעקילט, אז די ענני הכבוד האט אכטונג געגעבן פון דעם שמש. דערנאך איז די דריטע מסע אין פי החירות, דארטן איז געווען וואס אידן האבן אנגעהויבן טענה'ן, ווי שטייט אין די פרשה בשלח, יא, אז זיי האבן געוואלט גיין צוריק אין מצרים, זיי האבן אנגעהויבן מורא האבן, איז דארטן איז געווען די חששת את ראשך, אז ס'איז געווארן ביי זיי ספיקות און מ'האבן געדארפט ארויסגיין פון מצרים. איז במילא דאס איז די טייטש חששת את ראשך. קאפוויטיג, דאס הייסט אז זיי האבן גענוצן די קאפ און אנגעהויבן טראכטן, אפשר האבן זיי געטון נישט די ריכטיגע זאך. דאס איז על פי פשוטו של מקרא די דריי עניינים, און פון דעם פארשטייט מען די אלע איבעריגע מסעות ווי רש"י ממשיך. אבער ס'איז פאראן אין דעם א מוראדיגער טייטש ווי דער רבי האט געטייטשט, זיי האבן געזאגט אז דאס איז אלץ אויסגעטייטשט אין עבודה בנפש האדם. בשעת מ'רעדט דעם עניין המסעות, איז דאך דא די מסע פון די נשמה, אננעמדיג פון ווי א נשמה קומט אראפ אויף די וועלט, איז ירידת הנשמה למטה ווי מ'האבן גערעדט, דאס איז דער ענין המסעות, אין דעם איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא ווי די נשמה קומט אראפ מלמעלה למטה, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, נשמה שנתת בי טהורה היא, די נשמה ווי זי שטייט אין אצילות, און אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה, די נשמה גייט אראפ מדרגה לדרגה ביז ס'איז מתלבש אין גוף, דאס איז די ירידת הנשמה, דאס איז די מסע, מלמעלה למטה. און דערנאך איז דא וואס א איד דינט דעם אייבערשטן און ער ארבעט און ער פירט די מסע, ווי מיר האבן גערעדט פריער, יעדער די נסיעה דקדושה, וואס ער פארט מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל, וואס דאס איז די עליה וואס ווערט דורך די ירידה. וואס בעצם דאס זענען די צוויי עניינים וואס שטייט אין פסוק דא, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, מוצאיהם, מוצא איז דער מקור, מוצא, מוצא מלשון מוצא מים, מקור, דאס איז ווי די נשמה איז למעלה אין טהורה היא, און למסעיהם, די נשמה גייט אראפ צו איר נסיעה דא אונטן, דערנאך איז דא ואלה מסעיהם למוצאיהם, דאס איז ווי די נשמה גייט מלמטה למעלה, גייט ארויף למוצאיהם, צוריק צו איר מקור הנשמה, און כמובן אז דער מוצאיהם איז נישט דער זעלבער מוצאיהם. יא, ירידה צורך עליה הייסט דאס אז די עליה איז שלא בערך לגבי די ירידה ווי ס'איז געווען פריער צו לגבי ווי די נשמה איז געווען פאר די ירידה. אבער וואס איז דער ענין וואס די נשמה גייט אראפ אין וועלט, די ירידת הנשמה למטה, איז אויף דעם איז דא דריי ענינים, ישננו, וואס דאס איז די נסיעה פון רעמסס צו סוכות, דערנאך איז דא הוקרנו, פון סוכות צו איתם, און דערנאך איז דא חששת את ראשך. וואס איז די הסבר אין דעם? א מוראדיגע געשמאקער ביאור. בשעת דער אייבישטער, די גאנצער ענין פון די ירידה, וואס די ירידת הנשמה למטה, וואס דאס הייבט זיך אן גאר פון די ערשטע ירידה, די ערשטע ירידה וואס דער אייבישטער אליין האט געמאכט, וואס ער האט געמאכט דעם צמצום, און ער האט מעלים געווען מצמצם געווען זיין דעם אור, אורו הגדול, איז כידוע וואס שטייט אין חסידות אז די שרש פון אלע ירידות הייבט זיך אן פון דעם וואס דער אייבישטער אליין איז געווען, אז בתחילה פאר די בריאת העולמות איז דאך געווען אור אין סוף ממלא כל המציאות, אין עוד מלבדו, היה הוא ושמו בלבד, און כדי זאל קען זיין א וועלט האט געדארפט זיין א צמצום. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. וואס מידת הדין, שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, דאס איז דער צמצום, וואס דער אייבישטער האט באהאלטן דעם אור כדי עס זאל קענען זיין א וועלט. ווען ס'איז דער אור פון דעם אייבירשטן לייכט איז נישטא קיין וועלט איז אלץ בטל במציאות. איז געווען די ערשטע זאך דער חשך. דאס איז דער בתחילה חשוכא, דער חשך וואס דער אייבישטער האט מעלים געווען און פארשטעלט אויף זיין ליכטיגקייט. אבער דערנאך. ווי דער מדרש זאגט, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. מיט מידת הדין אליין, נאר צמצום, די וועלט קען נישט קען נישט ביישטיין. דערפאר האט געדארפט זיין א ענין פון חסד רחמים, שיתף מידת הרחמים. דער מדרש אין בראשית ברענגט אויף דעם דעם משל, משל למלך וואס האט געהאט כוסות, און ער האט געהאט א גלאז, און ער האט געזאגט, וועלכע וואסער, וואס זאל איך לייגן דא? וועל איך לייגן הייסע וואסער, וועט פלאצן דער גלאז, ס'איז געווען דינע גלעזער, זייער דינע קריסטאלישע גלעזער, וועל איך לייגן הייסע וואסער, וועט עס פלאצן, איך וועל לייגן קאלטע וואסער, וועט עס ווערן שמוציג, קאלטע וואסער קלעבט זיך אן, ס'ווערט פארגליווערט, ס'ווערט שמוציג. דערפאר האט ער געזאגט, איך וועל מישן, מידת הדין, מידת הרחמים. וואס איז דער טייטש? הייסע איז דין, גבורות. ס'איז הייס, קאכעדיג, דאס איז דער ענין פון מידת הדין. חסדים איז דער ענין פון צונן, קאלט. ענין פון חסד, וואסער. און ממילא דאס איז וואס ער זאגט, בתחילה מידת הדין, דערנאך שיתף מידת הרחמים. קוק, גיין צוריק צו דעם לפי זה, ווען יציאת מצרים, וואס מ'ווייסט די ערשטע זאך די ירידה, וואס די נשמה גייט אראפ דא למטה אויף די וועלט, איז ירידת הנשמה למטה, איז די ערשטע זאך ישננו, דער ענין פון ישננו, שינה, איז א ענין פון העלם, צמצום. בפשטות, א מענטש שלאפט, איז די נשמה ווערט נסתלק, איז דאס א ענין פון ירידה און צמצום, א ענין פון העלם, ס'בלייבט איבער דער גוף, קיסטא דחיותא ווי מען זאגט, אביסל חיות. איז דאס ישננו, דאס איז דער צמצום, דאס איז דער העלם, דאס איז די ערשטע ירידה. דערנאך אבער זאגט ער הוקרנו, שיתף עמו מידת הרחמים, דער אייבישטער וויל דאך נישט אז דער מענטש זאל האבן נאר א ירידה, ער וויל דאך אז דער מענטש זאל האבן מידת החסד, זאל זיין גילוי, זאל זיין ליכטיגקייט, ער זאל קענען בוחר זיין דרכו בחיים, דארף זיין אויכעט א ענין פון מידת הרחמים, איז דאס איז הוקרנו, מיר האבן געזאגט צונן, די קאלטע וואסער, די מידת החסד, וואס מישט אויס מיט די גבורות. דערנאך זאגט ער חששת את ראשך. ס'דארף דאך זיין בחירה חופשית. דורך דעם וואס איז דא מידת הדין און מידת הרחמים, קען זיין א חששת את ראשך, קען א מענטש האבן א ענין פון בחירה, און ער דארף קלייבן דרכו, פון איין זייט זעט ער א וועלט, און ער זעט תאוות עולם הזה, און ער זעט גשמיות, און ער זעט דרך רשעים צלחה, ווערט ביי אים א ספק, און ער דארף זיך מתגבר זיין אויף דעם, און זען, בוחר זיין, ובחרת בחיים דווקא, אז דער אמת'ע לעבעדיקייט איז נאר אין געטליכקייט, און דאס איז דער חששת את ראשך, וואס דארטן הייבט זיך אן די עבודת האדם. און ווי מיר האבן געזאגט, אז דער תכלית פון די גאנצע ירידה איז כדי צוקומען צו די גרעסטע עליה דווקא, און דאס איז וואס מען זאגט אז דער גאנצער ענין המסעות איז ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ואלה מסעיהם למוצאיהם, ס'איז דא די ירידת הנשמה מלמעלה למטה, אבער דער תכלית איז אז די נשמה זאל נתעלה ווערן צו די העכסטע מדריגות ביז צו דעם ענין פון ירדן ירחו. ירדן ירחו דאס איז דער תכלית פון די אלע פון די אלע פון די אלע מסעות, דאס איז די לעצטע מסע. ירדן ירחו באווייזט אויף גילוי המשיח. ידוע בנוגע משיח וואס מען זאגט, ווי אויבן שטייט אין פסוק, והריחו ביראת השם. משיח'ן שטייט דאך ונחה עליו רוח הוויה רוח עצה וגבורה רוח בינה רוח דעת ויראת השם והריחו ביראת השם. ביי משיח'ן וועט זיין דער ענין פון מורח ודאין ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין אז ביי אים וועט זיין דער ענין הריח, ריח באווייזט אויף יראת שמים, ווי מ'זאגט אויף אידיש, יא, ס'שמעקט נישט גוט, יא, דעם שמעק, דאס איז דעם געפיל וואס איז העכער פון שכל, פון הבנה והשגה. א מענטש וואס ער האט א מורא'דיגע יראת שמים, האט ער א חוש הריח, וואס ער כאפט זיך און דערפילט אפילו עס איז נישט ניכר קען ער כאפן וואס איז די זאכן וואס מען דארף זיך אפהיטן, דאס איז דער שלימות העבודה אין יראת שמים בשעת ער שטייט אין דער מדריגה פון ריח וואס דאס איז שוין די מדריגה פון משיח, ווי מיר האבן גערעדט די תורת הבעל שם טוב אז ביי יעדער אידן איז דא דער משיח אשר בקרבו וואס דאס דארף מען מגלה זיין וואס דאס איז דער ירדן ירחו. וואס על פי זה איז פארשטאנדיג די היינטיגע סדרה א מורא'דיגע פרשה וואס גיט אונז א דרך אין עבודת השם, און דאס איז וואס די פרשה זאגט ויכתוב משה, אננעמדיג פון אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרן. משה ואהרן וואס דאס איז די צוויי צדיקים ווי ס'שטייט אין זוהר משה שושבינה דמלכא אהרן שושבינה דמטרוניתא, משה רבינו קומט פון דעם מלך פון דעם אייבערשטן און ער ברענגט דעם אייבערשטן אין וועלט דורך תורה, אהרן הכהן, דאס קומט דאס דער ענין פון העלאה מלמטה למעלה שושבינה דמטרוניתא, די מלכה כנסת ישראל און ער הייבט אויף כנסת ישראל דורך תפילה, ויכתוב משה, אז דער נתינת כח, כדי א איד זאל קענען טון זיין עבודה אין דער וועלט, און ער זאל קענען. דורכפירן די נסיעה, ער זאל וויסן וואו צו פארן און ווי צו פארן, און ער זאל קענען פארן באופן אז ער זאל טאקע דורכגיין דעם עולם הזה און דורכפירן די כוונה עליונה, אז די ירידת הנשמה זאל צוקומען צו די עליה, אט דאס איז דורך ויכתוב משה, משה רבינו, און על דרך זה אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ער איז כותב, ער איז דער וואס שרייבט און ער דערציילט און ער גיבט אונז דעם כח אויף מגלה זיין דעם פנימיות אין יעדער מסע, אז אפילו א מסע וואס ס'קען זיין וואס איז געווען שלא כדבעי, קען מען דאס מהפך זיין, זדונות לזכיות, מהפך זיין דאס למעליותא אז ס'זאל ארויסקומען פון דעם די גרעסטע זאכן, דאס איז אלץ בנתינת כח וואס משה רבינו ויכתוב.

וואס בשעת מען געפינט זיך אין אונזער דור, וואס בכלל איז דער ענין המסעות אזוי ווי ס'פאראן אין חיי הפרטים איז עס דא אויכעט אין חיי הכללים פון עם ישראל, איז דורינו זה, וואס איז דער לעצטער דור אין גלות, איז דאס דער דור פון ירדן ירחו, דאס איז דער דור וואס איז דארט דער ירחו והריחו ביראת הוי', וואס מען קען פילן און דערהערן, מען פילט שוין דעם אורו של משיח, און דער וואס האט א חוש הריח, ווי ס'שטייט געשריבן אין די שיחות, שמעקט שוין אז מען האלט שוין אט אט אין זמן הגאולה, איז דאס דער זמן וואס א איד דארף זיך גרייטן, און זיך צוגרייטן צו דעם אמת'ן והריחו ביראת השם, די יראת שמים האמיתית, אויף קענען פילן וואס מען דארף טון און ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, און זיך טאקע צוגרייטן צו מקבל זיין די תורה חדשה, און דאס איז דער קשר אויכעט מיט דעם זמן וואס מען שטענדיג ליינט מען פרשת מסעי, אין דעם זמן פון חודש מנחם אב אדער מברכים חודש מנחם אב, על כל פנים אין דעם זמן וואס דאס איז פארבונדן מיט בין המצרים, וואס דארטן איז דער זמן פון די אתהפכא חשוכא לנהורא, וואס דער זמן פון בין המצרים איז נאך א זמן פון ירידה רחמנא ליצלן, און א איד בכח עבודתו און בכח התקשרותו צו משה רבינו ויכתוב משה אויף מהפך זיין די זדונות לזכיות און מהפך זיין די ימים אלו פון לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אז מען זאל טאקע זוכה זיין אז דער מנחם אב, אז דער אייבישטער ינחמנו בהמנחם, אז מען זאל זוכה זיין זען שוין די נחמה בשלימות, מנחם ציון ובונה ירושלים.